בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף פ ו, מיר הייבן אן דף פ ה עמוד ב' אונטן ביי די משנה. איז אזוי, ווי רש"י ברענגט בעצם די דינים וואס מ'גייט דא זעהן האט מען שוין געזעהן בקיצור אין א משנה אין דף ס' ז, העובר והיבם והאירוסין פוסלין ולא מאכילין, נאר דא איז די משנה מער מרחיב. איז אזוי, קודם גייט די משנה אויסרעכענען כל מיני פרויען וואס וואלט געווען א צד צו זאגן אז זיי מעגן עסן תרומה, און די משנה גייט זאגן זיי עסן נישט קיין תרומה. איז די ערשטע זאגט די משנה בת ישראל מאורסת לכהן. א בת ישראל וואס איז א כלה זי איז מאורסת צו א כהן א כהן האט איר מקדש געווען טאר נישט עסן קיין תרומה ווייל ווי מען האט געזען מדאורייתא בעצם מעג זי אבער ס'איז דא א חשש מדרבנן אז זי וועט עסן תרומה אינדערהיים בבית אביה און איר ברידערס און שוועסטערס וועלן עסן פון דעם דערפאר טאר זי נישט עסן קיין תרומה די זעלבע זאך מעוברת מכהן טאמער א בת ישראל איז טראגעדיג פון א כהן קען נישט דער עובר איר מאכל זיין בתרומה ווייל ווי מען האט געזען שטייט יליד ביתו נאר נאכן געבוירן קען א קינד מאכל זיין א מאמע בתרומה און די זעלבע זאך שומרת יבם לכהן טאמער איינער א פרוי א בת ישראל געווען חתונה געהאט מיט א כהן די מאן איז געשטארבן און די ברודער דארף איר יעצט מייבם זיין די ברודער איז דאך אויך א כהן איז דאס אז זי איז א שומרת יבם צו א כהן דאס איז איר נישט מאכל בתרומה און די זעלבע זאך וכן בת כהן לישראל א בת כהן וואס איז מאורסת אדער מעוברת אדער שומרת יבם צו א ישראל טאר מער נישט עסן קיין תרומה פון דעם טאטן לא תאכל בתרומה די אלע טארן נישט עסן קיין תרומה, און דאס איז די דין וואס מען האט געזען אין די משנה אין דף ס' ז, אז העובר והיבם והאירוסין פוסלין ולא מאכילין, וואס טייטש פוסלין זיי פסל'ענען א בת כהן אז די בת כהן זאל נישט טארן עסן תרומה, און די זעלבע זאך ולא מאכילין א בת ישראל קען אויך נישט עסן תרומה ביי די אלע צושטענדן, נאר נאכדעם וואס זי האט געהעריג חתונה, אדער נאר נאכדעם וואס זי האט דאס קינד, אדער נאר נאכדעם וואס מען איז איר מייבם, מעג זי עסן תרומה. זאגט יעצט די משנה א צווייטע פאל, אז די אלע דינים וואס איז דא ביי תרומה איז אויך דא ביי מעשר ראשון, זאגט די משנה בת ישראל מאורסת ללוי מעוברת מלוי שומרת יבם ללוי וכן בת לוי לישראל לא תאכל במעשר, וואס טייטש די אלע דינים וואס איז דא ביי תרומה איז אויך דא ביי מעשר ראשון, למעשה מיר'ן זעהן די גמרא וועט פרעגן וואס פאר א פארגלייך איז דאס, יעדער מעג עסן מעשר ראשון, תרומה מעג נאר א כהן עסן, אבער ווי איז דאס שייך צו זאגן ביי מעשר ראשון וועלן מיר זעהן אין די גמרא. ווייטער זאגט די משנה יעצט א דריטע פאל, וואס דער דריטע פאל איז נוגע סיי צו תרומה און סיי מעשר ראשון, זאגט די משנה בת לוי, מאורסת לכהן, מעוברת מכהן שומרת יבם לכהן, איז ביי די אלע אופנים טאר זי נישט עסן נישט קיין תרומה מטעם די כהן און נישט קיין מעשר ראשון מטעם אז זי איז א לוי, און די זעלבע זאך וכן בת כהן ללוי, די זעלבע זאך א בת כהן וואס איז א ארוסה צו א לוי אדער מעוברת צו א לוי אדער שומרת יבם צו א לוי איז די ביידע לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר טאר אזא פרוי נישט עסן נישט קיין תרומה און נישט קיין מעשר ראשון. קומט אויס למעשה אז מ'האט געזען דא אין די משנה דריי פעלער. די ערשטע פאל האט די משנה גערעדט פון א בת ישראל לכהן און א בת כהן לישראל. די צווייטע פאל האט די משנה גערעדט פון א בת לוי לישראל און א בת ישראל ללוי. און די דריטע פאל האט די משנה גערעדט פון א בת לוי לכהן און א בת כהן ללוי. זאגט יעצט די הייליגע גמרא. די גמרא הייבט אן מיט די קשיא ווי קומט דא אריין מעשר ראשון? ותהא זרה זרה מי לא אכלה במעשר, ס'טייטש די פרוי איז מינימום א זרה, און א זרה קען דאך אוודאי עסן מעשר ראשון ווי געהערט געווארן אז א זר טאר נישט עסן מעשר ראשון, ענטפערט די גמרא אמר רב נחמן אמר שמואל, הא מני ר' מאיר היא דאמר מעשר ראשון אסור לזרים, אונזער משנה גייט כשיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט טאקע אז א זר טאר נישט עסן קיין מעשר ראשון, ווי דא אזא ר' מאיר, דתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי, דברי ר' מאיר, ס'טייטש אזוי, בעצם, פשטות, די ברייתא זאגט אז תרומה דארף מען געבן צו א כהן, מעשר ראשון דארף מען געבן צו א לוי, שטייט נישט דא אין ערגעץ אז ר' מאיר האלט אז א לוי מעג עסן מעשר ראשון נישט קיין זר, נאר וואס, רש י דאס מדייק, רש י האט דא צוויי דיוקים, קודם כל איז רש י דאס מדייק פון דאס וואס ר' מאיר זאגט תרומה לכהן מעשר ראשון ללוי, פארוואס דארף ר' מאיר זאגן תרומה לכהן, קיינער קריגט זיך נישט אויף דעם, יעדער האלט אז תרומה לכהן, נאר וואס, די סיבה וואס ער האט געזאגט תרומה לכהן איז טאקע אלס דעם, ווייל ר' מאיר וויל אונז זאגן אז אזוי ווי תרומה מעג נאר א כהן עסן, די זעלבע זאך מעשר ראשון מעג נאר א לוי עסן און נישט קיין זר, דאס ליגט בעצם אין די ווערטער פון ר' מאיר. נאך א דיוק איז רש י מדייק פון דאס וואס מ'עט שוין זעהן ר' אלעזר בן עזריה מתירו לכהן, וואס טייטש מתירו? מתירו איז א לשון ער איז מתיר דאס צו עסן, נישט מתיר דאס צו געבן, ממילא נאך א דיוק אז מען רעדט דא פונעם עסן, אז וואס אז ר' מאיר זאגט אז מעשר ראשון מעג נאר א לוי עסן נישט קיין זר. ווייטער זאגט די ברייתא, ר' אלעזר בן עזריה מתירו לכהן, ר' אלעזר בן עזריה קריגט זיך אויף ר' מאיר און ער איז מתיר מעשר ראשון פארן כהן, פרעגט די גמרא וואס זאגט ער דא וואס זאגט ר' אלעזר בן עזריה מתירו מכלל דאיכא מאן דאסר, איז דען דא איינער אין די וועלט וואס האלט אז א כהן טאר נישט עסן מעשר ראשון, נישט דא אזא מאן דאמר, ס'טייטש אפילו לויט ר' מאיר וואס ר' מאיר זאגט א זר טאר נישט עסן מעשר ראשון איז אוודאי ר' מאיר אויך מודה אז א כהן מעג יא, ווייל ווי מ'עט זעהן כהנים ווערן גערופן לוויים אסאך מאל אין די תורה, מילא דאס איז קלאר יעדער האלט אז א כהן מעג עסן מעשר ראשון, נאר וואס וואס האט רבי אלעזר בן עזריה געמיינט צו זאגן אלא אימא נותנו אף לכהן, אז מען קען עס אויך געבן פארן כהן, ס'טייטש מעשר ראשון נישט נאר מען קען עס געבן פאר לוויים, מען קען עס אויך געבן פאר כהנים, און מען וועט זען בהמשך וואס איז די שיטה פון רבי אלעזר בן עזריה, אבער על כל פנים דאס האט מען געזען דא אז רבי מאיר האלט אז א זר טאר נישט עסן קיין מעשר ראשון, זאגט די גמרא מאי טעמא דרבי מאיר, וואס איז באמת די טעם פון רבי מאיר, ענטפערט די גמרא אמר רב אחא בריה דרבה משמיה דגמרא, רש"י זאגט משמיה דגמרא מיינט ער האט אזוי באקומען במסורה וואס טייטש ער האט געהערט פון זיין רעבעס און זיין רעבעס פון זייער רעבעס,

עסטו זאגן פון די זעלבע היקש, לערן ארויס מיתה וחומש ביי מעשר ראשון, אז אזוי ווי ביי תרומה, ווען איינער עסט תרומה במזיד, איז ער חייב מיתה בידי שמים, און די זעלבע זאך ווען איינער עסט תרומה בשוגג, דארף ער צוצאלן א חומש, איז די זעלבע זאך ביי מעשר ראשון, איז אויף דעם האט ר' מאיר א לימוד אז ס'איז נישט אזוי, אמר קרא שטייט אין פסוק, ומתו בו כי יחללוהו, וואס מ'העט שוין זעהן בו איז ער ממעט נישט מעשר ראשון, און זעלבע זאך שטייט אין פסוק ביי חומש ויסף חמישיתו עליו איז ר' מאיר ממעט בו ולא במעשר עליו ולא על מעשר טייטש מיתה וחומש איז נאר דא ביי תרומה און נישט ביי מעשר אבער דאס האט די תורה מקיש געווען תרומה צו מעשר אז אזוי ווי תרומה איז אסור לזרים איז מעשר אויך אסור לזרים פרעגט די גמרא ורבנן און די חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' מאיר און זיי האלטן מעשר ראשון איז מותר לזרים, פארוואס כאפט אן די תורה א לשון תרומה ביי מעשר? זאגט די גמרא, ווייל חכמים לערן ארויס פון דעם, מה תרומה טובלת, אף מעשר ראשון נמי טובל, וואס טייטש אזוי ווי ווען איינער עסט טבל, טבל איז טייטש פירות וואס מען האט נישט מפריש געווען פון דעם תרומות ומעשרות, איז ווען איינער עסט טבל איז ער חייב מיתה בידי שמים, פארוואס? איז דאס שטייט נישט קלאר אין די תורה, נאר ווי רש"י לערנט, ווייל היות וואס מען האט נישט מפריש געווען דא תרומות און מעשרות, פשט אין די פירות ליגט אויסגעמישט תרומה, און ווען איינער עסט תרומה איז ער דאך חייב מיתה בידי שמים, איז די זעלבע זאך ווען איינער עסט טבל איז ער חייב מיתה בידי שמים, נאר וואס? וואס געשענט נאכדעם וואס מען נעמט אראפ תרומה פון פירות, און ס'איז מער נישט אויסגעמישט דא קיין תרומה, ס'איז נאר אויסגעמישט דא מעשר ראשון מעשר שני מעשר עני אנדערע זאכן נישט תרומה איז דארט וואלט די סברא געזאגט אז מ'איז נישט חייב מיתה ווייל ס'איז מער נישט דא דא קיין תרומה איז דאס זאגן די חכמים ס'איז נישט אזוי אפילו איינער העט עסן טבל נאכדעם וואס מ'האט אראפגענומען תרומה אבער מ'האט נאך נישט מפריש געווען קיין מעשר ראשון איז מען אויך חייב מיתה בידי שמים און דאס לערנט מען ארויס פון דעם וואס די תורה האט אנגערופן מעשר א לשון תרומה וכדתניא ברענגט די גמרא אויך א ראיה צו די דין פון א ברייתא יעצט מ'דארף משים לב זיין באלד טוט די גמרא זאגן א לישנא אחרינא די זעלבע זאך נאר מיט א צווייטע לשון, וואס טייטש יעצט, א דערווייל רעדט די גמרא זייער רואיג, נישט דא קיין קשיות און נישט קיין תירוצים, ס'איז אלס בניחותא אזוי, באלד העט עס גיין אויף א נוסח פון א קשיא מיט א תירוץ, אבער א דערווייל רעדט די גמרא בניחותא וכדתניא, די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא אז ס'איז טאקע אזוי אז איינער וואס עסט טבל אפילו נאכדעם וואס מ'האט מפריש געווען תרומה איז מען חייב מיתה בידי שמים, שטייט אין די ברייתא אזוי ר' יוסי אומר יכול לא יהא חייב אלא על טבל שלא הורם ממנו כל עיקר, מען וואלט געמיינט אז מען איז נאר חייב ווען מען עסט טבל וואס מען האט גארנישט מפריש געווען פון דעם, וויאזוי ווייסט מען הורם ממנו תרומה גדולה ולא הורם ממנו מעשר ראשון, אדער מעשר ראשון ולא מעשר שני, ואפילו מעשר עני, וואס מעשר עני איז די שוואכסטע פון אלע, מעשר עני מעג מען עסן איבעראל, וויאזוי ווייסט מען מנין אז אויך ביי אזא אופן הייסט עס טבל און מען איז חייב אויף דעם,

ואמר רחמנא זאגט אונז די תורה לא תוכל, וואס טייטש לא תוכל לאכול, זאלסט נישט עסן טבל, אפילו בשעריך, אפילו אז ס'איז נאר אריינגעמישט דא מעשר עני, פון דעסטוועגן זאלסטו עס נישט עסן, ווייל ס'איז טבל. איז זעה מיר א ברייתא אויך אזוי אז מ'טאר נישט עסן אזא סארט טבל. איי לכאורה, די ברייתא ברענגט דאך א צווייטע לימוד פון אונז. אונז האב מיר געברענגט א לימוד פון דעם וואס די תורה רופט אן מעשר ראשון א לשון תרומה, און די ברייתא לערנט זיך ארויס פון בשעריך, איז אויף דעם זאגט די גמרא, אן קיין קשיות מיט קיין תירוצים ווייטער אלץ בניחותא, זאגט די גמרא ואי מהתם, טאמער מען וואלט נאר געהאט די ברייתא און נאר די לימוד פון ר' יוסי, הוה אמינא וואלט איך געזאגט ללאו, אז טאקע דא א לאו, מען טאר נישט עסן טבל, וואס אריינגעמישט אין דעם מעשר עני, מעשר ראשון און אזעלכע סארט זאכן, אבל מיתה לא, אפשר מיתה איז נישט דא אויף דעם, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די פריערדיגע לימוד, ס'טייטש דערפאר רופט די תורה אן מעשר ראשון תרומה, אז זאלסט וויסן אזוי ווי תרומה וואס איז אריינגעמישט אין טבל איז מען חייב אויף דעם מיתה בידי שמים, איז די זעלבע זאך נאכדעם וואס מען האט מפריש געווען תרומה און ס'איז אריינגעמישט דא מעשר ראשון איז מען אויך חייב מיתה בידי שמים, זאגט יעצט די גמרא לישנא אחרינא די זעלבע שקלא וטריא, נאר ס'איז געגאנגען מיט א קשיא מיט א תירוץ, אז נאכדעם וואס די חכמים האבן געזאגט זייער לימוד פון דעם אז די תורה כאפט אן מעשר א לשון תרומה, פרעגט די גמרא מעשר ראשון דטביל מדרבי יוסי נפקא, ס'טייטש וואס דארף מען דיין לימוד, ס'דאך דא די ברייתא פון רבי יוסי, און אויף דעם ענטפערט די גמרא, אי מההיא הוה אמינא ללאו, אבל מיתה לא, קא משמע לן מען דארף ביידע לימודים. איז על כל פנים האבן מיר פארענטפערט אונזער משנה אז אונזער משנה גייט כשיטת רבי מאיר, וואס רבי מאיר האלט אז א זר טאר נישט עסן מעשר ראשון. פרעגט אבער די גמרא, במאי אוקימתא כרבי מאיר, וויאזוי האסטו איינגעזעצט אונזער משנה כשיטת רבי מאיר, אימא סיפא בת לוי מאורסת לכהן ובת כהן ללוי, לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר, הכא מאי זרות איכא, וואס טייטש אזוי? די צווייטע פאל פון די משנה, וואס רעדט זיך פון א בת לוי מיט א ישראל אדער א בת ישראל מיט א לוי, דאס קען מען טאקע זייער געשמאק איינזעצן כשיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט אז א בת ישראל, א זר, טאר נישט עסן מעשר ראשון. פיין, געשמאק. אבער די דריטע פאל, וואס רעדט זיך די דריטע פאל פון די משנה? די דריטע פאל פון די משנה רעדט זיך דאך א בת לוי מיט א כהן, אדער א בת כהן מיט א לוי, וואס טייטש די פרוי איז אדער א בת כהן אדער א בת לוי, איז ממה נפשך אפילו לויט ר' מאיר מעג זי עסן מעשר ראשון, און וואס איז פשט אז די סיפא פון די משנה שטייט אז זי טאר נישט עסן מעשר ראשון, האט מען נישט פארענטפערט די דריטע פאל פון די משנה, און ממילא זאגט טאקע די גמרא אמר רב ששת א נייע תירוץ, ס'טייטש די גמרא פאלט אוועק פון די פריערדיגע תירוץ אז די משנה גייט כשיטת ר' מאיר, נאר וואס די משנה גייט כשיטת חכמים אז א זר מעג עסן מעשר ראשון, אויב אזוי וואס איז פשט די גאנצע צווייטע פאל פון די משנה, און די דריטע פאל אז אינה אוכלת במעשר וואס טייטש אינה אוכלת במעשר יעדער מעג עסן מעשר ראשון זאגט רב ששת נישט דאס מיינט די משנה האסט נישט פארשטאנען די משנה מאי אינה אוכלת דקתני אינה נותנת רשות לתרום וואס טייטש אזוי נארמאל א מענטש טאמער א מענטש וויל מפריש זיין תרומות ומעשרות פון אייגענע נכסים קען מען אבער פון יענעמס נכסים טאר מען נישט מען דארף האבן רשות פון די בעלעבאס צו מפריש זיין תרומות און מעשרות פון יענעמ'ס נכסים, איז אזוי, א פרוי, וועלן מיר זעהן באלד דא א לימוד פון א פסוק אז א פרוי מעג יא מפריש זיין תרומות און מעשרות פון איר מאנ'ס נכסים, אפילו אן רשות פונעם מאן, נאר וואס, דאס איז דווקא ביי א נשואה, אבער ביי אן ארוסה, אן ארוסה טאר נישט, און במילא זאגט הרב ששת, דאס מיינט די משנה צו זאגן אינה אוכלת במעשר, אינה אוכלת במעשר מיינט אז טאמער די פרוי, לאמיר זאגן א בת ישראל, איז א מאורסת צו א לוי, און זי קריגט יעצט פון די מאנ'ס נכסים מעשר ראשון, און די דין איז דאך, מען טאר נישט עסן מעשר ראשון א לוי טאר אויך נישט עסן מעשר ראשון ווי לאנג ער איז נישט מפריש פון דעם תרומת מעשר פארן כהן, איז די פרוי אינה אוכלת טאר נישט עסן די מעשר ראשון, און זי טאר נישט אראפנעמען פון דעם תרומת מעשר ווי לאנג די מאן העט נישט אראפנעמען, וואס טייטש זי קען עס נישט טון אן קיין רשות, דאס איז די חידוש פון די משנה, זאגט די גמרא מכלל דנשואה נותנת רשות, איז משמע אז א פרוי א נשואה מעג יא? זאגט די גמרא אין, א נשואה מעג, און טאקע דאס איז דער חידוש אין די משנה אז אן ארוסה טאר נישט, והתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם, איז די ביתכם פון די ביתכם נעמט מען ארויס לימד על נשואה בת ישראל שנותנת רשות לתרום, אז א חתונה געהאטע פרוי א נשואה מעג מאכן א שליח, די זעלבע זאך זי מעג אליין, צו מפריש זיין תרומות ומעשרות אין די מאנ'ס נכסים, וואס אן ארוסה טאר נישט. איי זאגט די ברייתא אתה אומר רשות לתרום, או אינו אלא לאכול, ווער זאגט דיך? קען זיין שטייט אין פסוק ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם מיינט אז די פרוי מעג עסן מעשר ראשון, זאגט די גמרא דעם דארף מען נישט קיין לימוד, אמרת תרומה חמורה אוכלת, מען קען מאכן א קל וחומר, מה דאך תרומה מעג א פרוי פון א כהן עסן, מעשר הקל לא כל שכן, איז אוודאי מעשר ראשון מעג א פרוי פון א לוי עסן, נאר דאס אוודאי אויף דעם דארף מען נישט קיין פסוק, אלא לימד על נשואה בת ישראל שנותנת רשות לתרום, נאר וואס דען, די חידוש איז אז א נשואה ביי א בת ישראל איז טייטש א חתונה געהאטע פרוי מעג מפריש זיין תרומות ומעשרות פון די מאנ'ס נכסים, אבער אן ארוסה נישט, און דאס איז די חידוש פון די משנה. ברענגט אונז די גמרא, מר בריה דרבנא אמר, אן אנדערע תירוץ, אנדערש ווי רב ששת, איז אזוי, מר בריה דרבנא'ס תירוץ איז בעצם ווי די פריערדיגע תירוץ, וואס טייטש אז די צווייטע פאל פון די משנה, וואס די צווייטע פאל רעדט זיך פון א בת לוי מיט א ישראל, אדער א בת ישראל מיט א לוי, מר בריה דרבנא האלט דאס גייט כשיטת ר' מאיר אז א זר טאר נישט עסן קיין מעשר ראשון, און ממילא די משנה מיינט צו זאגן פשטות אז טאקע א בת ישראל וואס איז מאורסת צו א לוי טאר נישט עסן קיין מעשר ראשון, און די זעלבע זאך פארקערט א בת לוי וואס איז מאורסת צו א ישראל טאר אויך מער נישט עסן קיין מעשר ראשון, דאס איז די צווייטע פאל פון די משנה. איי מ'האט דאך געפרעגט וויאזוי קען מען איינזעצן די משנה כשיטת ר' מאיר, די דריטע פאל העט דאך נישט שטימען, ווייל די דריטע פאל וואס רעדט זיך פון א בת כהן מיט א לוי אדער א בת לוי מיט א כהן, איז ממה נפשך קען זי עסן מעשר ראשון, און וואס פשט אז די משנה זאגט ביי די דריטע פאל לא תאכל במעשר, איז דאס קומט מר בריה דרבנא צו פארענטפערן אז לא תאכל במעשר אין די דריטע פאל מיינט טאקע נישט צו זאגן אז זי טאר נישט עסן מעשר ראשון, אין די דריטע פאל מיינט עס צו זאגן לומר שאין חולקין לה מעשר בבית הגרנות אז א פרוי קען נישט גיין צו די בית הגרנות דארט אין פעלד וואו מ'איז מפריש מעשר ראשון, זי קען נישט דארט גיין אליין און אפנעמען מעשר ראשון אן די מאן, נאר זי מוז מיטגיין מיט איר מאן, ווייל אזוי איז די דין ביי תרומה, ביי תרומה איז אויך אזוי, מ'געט נישט תרומה אליין פאר א פרוי אן די מאן, ווי מ'האט שוין זעהן די טעמים, איז די זעלבע זאך מעשר ראשון, געט מען אויך נישט אן די מאן, דאס מיינט די משנה צו זאגן. איי פרעגט די גמרא, וואס איז די טעם באמת וואס א פרוי קריגט נישט קיין תרומה אן די מאן, איז דא צוויי טעמים, ווי מ'האט שוין זעהן, הניחא למאן דאמר משום יחוד, איין טעם איז אלס יחוד, מען וויל נישט א פרוי זאל זיך דרייען אליין אין פעלד, איז אויב אזוי זאגט די גמרא דאס שטימט טאקע פארוואס מען געבט נישט מעשר ראשון אויך נישט, ווייל אזוי ווי ביי תרומה איז דא א חשש פון יחוד, ביי מעשר ראשון איז אויך דא א חשש פון יחוד, מען לאזט נישט א פרוי גיין אליין אין פעלד. אבער אלא למאן דאמר משום גרושה, אבער זאגט די גמרא עס איז דא א צווייטע טעם, ס'דא א מאן דאמר וואס האלט אז די סיבה פארוואס מען געבט נישט תרומה פאר א פרוי אליין אן די מאן איז ווייל מען איז חושש אז די מאן העט איר גט'ן, ובמילא, לאמיר זאגן א בת ישראל האט חתונה געהאט מיט א כהן, און זי קומט אין פעלד נעמען תרומה יעדע וואך, מען איז צוגעוואוינט איר צו זען מען געבט איר תרומה, און איין וואך גט זי זיך פון די מאן, אבער די מענטשן אין פעלד ווייסן דאס נישט, און זי קומט ווייטער אפנעמען תרומה, און מען וועט איר ווייטער געבן תרומה, און מען טאר דאך נישט, ווייל זי איז מער נישט חתונה געהאט מיטן כהן, פשט מען העט עובר זיין אויף א איסור, און דערפאר האבן חז"ל געמאכט א תקנה אז מען געט נישט פאר א פרוי אליין קיין תרומה, נאר ווען זי קומט צוזאמען מיט'ן מאן, אבער אויב אזוי, זאגט די גמרא, דאס איז נאר שייך ביי תרומה, דא אבער ביי אונזער פאל ביי די דריטע פאל פון די משנה, גרושה בת לוי מי לא אכלה במעשר, וואס איז די חשש דא? דא רעדט זיך דאך פון א בת לוי וואס איז אן ארוסה צו א כהן, אדער חתונה געהאט מיט א כהן, זי קומט אין פעלד אפנעמען מעשר ראשון, זאגסטו ניין, געב איר נישט קיין מעשר ראשון, פארוואס טאמער זי העט זיך גט'ן? נו וואס אז זי העט זיך גט'ן? אפילו זי העט זיך גט'ן איז זי דאך א בת לוי, ס'טייטש ממה נפשך עסט זי מעשר ראשון, און וואס גייט מיך אן אז זי קומט אליין, אפילו על הצד אז זי איז גע'גט קען זי דאס אפנעמען, איז אויף דעם ענפערט די גמרא עס איז נישט ריכטיג, ווייל ולטעמיך אויב אזוי קענסטו פרעגן די זעלבע קשיא ביי תרומה, גרושה בת כהן מי לא אכלה בתרומה? פרעגט די זעלבע זאך ביי תרומה, ס'טייטש אזוי, ווען א בת ישראל האט חתונה געהאט מיט א כהן, דארט פארשטיי איך גוט די גזירה, אז איך לאז זי נישט גיין אליין אין פעלד, ווייל וואס איז מארגן טאמער זי העט זיך גט'ן, גוט, וואס טוט זיך אבער מיט א בת כהן וואס האט חתונה געהאט מיט א כהן, איז ביי איר לכאורה נישטא קיין שום חשש, וואס טייטש ווייל אפילו אז זי העט זיך גט'ן, קען זי אויך ווייטער עסן תרומה מכח איר טאטע, און פארוואס דארט זאגט מען אויך אז זי מוז אלעמאל קומען מיט'ן מאן, נאר אוודאי די טעם, אלא גזירה משום גרושה בת ישראל, ווייל דער מענטש אין פעלד ווייסט נישט קיין חילוק צווישן א בת כהן און א בת ישראל, טאמער כ'על לאזן א בת כהן, מארגן העט זיך מתיר זיין א בת ישראל, און ממילא זאגט די גמרא די זעלבע זאך דא אויך, אין הכי נמי, א בת לוי וואס איז חתונה געהאט מיט א כהן אזוי ווי ביי די דריטע פאל פון די משנה, אדער א בת כהן וואס איז חתונה געהאט מיט א לוי, איז טאקע ביי זיי אליין איז נישט דא קיין חשש טאמער זיי וועלן זיך גט'ן, ווייל אפילו אז זיי וועלן זיך גט'ן קענען זיי ווייטער עסן מעשר ראשון, אבער וואס. היות וואס א בת ישראל וואס איז אן ארוסה אדער חתונה געהאט מיט א לוי, דארט איז יא דא א חשש, ווייל נאכדעם וואס זי גט זיך, טאר זי מער נישט עסן קיין מעשר ראשון, ווייל ווי מען האט דאך געשמועסט עס גייט כשיטת ר' מאיר, און במילא אלץ לא פלוג האבן חז"ל גוזר געווען ביי יעדע פרוי אז א פרוי קען נישט קומען אליין אין פעלד אפנעמען מעשר ראשון, און דאס מיינט די משנה ביי די דריטע פאל לא תאכל במעשר אז זי קען נישט אליין גיין אפנעמען מעשר, איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי מאי איריא מאורסת, אפילו נשואה נמי, דאס האט דאך גארנישט מיט אן ארוסה, אפילו ביי א נשואה איז דא די זעלבע גזירה אז זי טאר נישט גיין אליין אין פעלד אפנעמען מעשר ראשון, ענטפערט די גמרא ביסט אוודאי גערעכט, נאר איידי דתנא רישא מאורסת, תנא נמי סיפא מאורסת, ס'טייטש היות וואס כלפי די רעשט פון די משנה איז מאורסת דווקא מאורסת, ווייל אלע אנדערע דינים פון די משנה איז דאך דווקא ביי מאורסת נישט ביי א נשואה, איז פאר דעם אויך כלפי די דין אז אין חולקין לה מעשר בבית הגרנות וואס דארט מיינט נישט טאקע דווקא מאורסת אבער אז מ'כאפט שוין אן ביי די רעשט פון די דינים מאורסת כאפט מען דא אויך אן א לשון מאורסת אבער אוודאי הוא הדין ביי א נשואה, א פרוי וואס איז חתונה געהאט טאר אויך נישט גיין אליין צום בית הגרנות אפצונעמען תרומות ומעשרות. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי, דברי רבי עקיבא, תרומה געבט מען פארן כהן און מעשר ראשון געבט מען פארן לוי, רבי אלעזר בן עזריה אומר, לכהן, אז מעשר ראשון געבט מען פארן כהן, פרעגט די גמרא לכהן ולא ללוי, א לוי קריגט נישט קיין מעשר ראשון, נאר וואס דען זאגט די גמרא אימא אף לכהן, רבי אלעזר בן עזריה האלט אז מעשר ראשון קען מען אויך געבן פאר א כהן, זאגט די גמרא מאי טעמא דרבי עקיבא, פארוואס האלט רבי עקיבא אז מען געבט עס נאר פאר א לוי נישט פאר א כהן, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, ואל הלוויים תדבר ואמרת אליהם שטייט דארט די פרשה פון מעשר ראשון, זעה מיר זאגט רבי עקיבא, בלוויים קא משתעי קרא, אז די פסוק רעדט פון לוויים, און וואס עפעס זאל מען געבן מעשר ראשון פארן כהן? ואידך, וואס האלט רבי אלעזר בן עזריה, פארוואס האלט ער אז מען קען אויך געבן פארן כהן, ווייל כדרבי שי' בן לוי, דאמר רבי שי' בן לוי, בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לוויים, ס'דא פיר און צוואנציג פלעצער אין די תורה וואס כהנים ווערן גערופן לוויים, וזה אחד מהם, ער געבט איין משל, ווי שטייט אין פסוק והכהנים הלוויים בני צדוק, וואס די בני צדוק זענען געווען כהנים און די פסוק רופט זיי אן לוויים, איז די זעלבע זאך, זאגט רבי אלעזר בן עזריה אז שטייט אין פסוק ואל הלוויים תדבר, מיינט עס נישט דווקא לוויים, נאר ס'מיינט אויך כהנים. איי ורבי עקיבא, וואס זאגט רבי עקיבא אויף דעם, זאגט רבי עקיבא, הכא, לא מצית אמרת, דא קענסטו נישט זאגן אז הלוויים מיינט אויך כהנים, ווייל דכתיב שטייט ווייטער אין פסוק דארט ביי די פרשת מעשר ראשון ואכלתם אותו בכל מקום, איז פון בכל מקום דרש'נט ר' עקיבא מי שיכול לאוכלו בכל מקום, יצא כהן שאין יכול לאוכלו בבית הקברות, א כהן קען נישט עסן מעשר ראשון בכל מקום, ער קען נישט עסן מעשר ראשון אין בית הקברות, און ממילא קען נישט זיין אז די פסוק רעדט פון אים, ואידך, וואס האלט רבי אלעזר בן עזריה? וואס טוט מען מיט די בכל מקום? זאגט רבי אלעזר בן עזריה, כל היכא דבעי, וואס טייטש בכל מקום? קומט טאקע צו לאזן הערן אז מען קען עסן מעשר ראשון וואו מען וויל, דלא בעי חומה, ס'מוז נישט זיין דווקא אין ירושלים, ואי אכיל ליה בטומאת הגוף לא לקי, און מען מעג עס אויך עסן בטומאה, מען מעג עס אויך עסן אין בית הקברות, דאס טוט רבי אלעזר בן עזריה מיט'ן בכל מקום. פארציילט די גמרא א מעשה, ההיא גינתא דהוה שקיל רבי אלעזר בן עזריה מעשר ראשון מינה, ס'איז געווען א גארטן, וואס רבי אלעזר בן עזריה פלעג אהין גיין אפנעמען מעשר ראשון, רבי אלעזר בן עזריה איז געווען א כהן, ווי רש"י ברענגט שטייט מסכת ברכות, ער איז געווען די צענטע דור פון עזרא, עזרא הסופר איז געווען א כהן, מילא ער איז אויך געווען א כהן, ער איז אויך געווען א גרויסע עושר, על כל פנים ער האט אפגענומען מעשר ראשון דארט ביי געוויסע פעלד, פארוואס ווייל ער האט געהאלטן כשיטתו אז א כהן מעג אפנעמען מעשר ראשון, אזל רבי עקיבא, ער איז געגאנגען רבי עקיבא זיין בר פלוגתא, אהדריה לפתחא לבי קברי, ווי שטייט אין ירושלמי דער פעלד האט געהאט צוויי טויערן, איין טויער איז געווען אפן צו א בית הקברות, און די אנדערע טויער איז געווען אפן צום וועג, איז רבי עקיבא געגאנגען צו די באלעבאס פון די פעלד, ער האט אים געהייסן פארקלאפן די טיר וואס איז אפן צו די נארמאלע וועג, זאל נאר זיין א טיר צום בית הקברות. שוין, רבי אלעזר בן עזריה האט מער נישט געקענט גיין דארט אין פעלד אפנעמען די מעשר ראשון. אמר, האט רבי אלעזר בן עזריה געזאגט, עקיבא בתרמילו ואנא חיי, עקיבא דרייט זיך מיט זיין טאשקע וואס פאסטוכער דרייען זיך מיט דעם, ער האט געמיינט צו זאגן רבי עקיבא איז דאך געווען א פאסטוך ביי כלבא שבוע, ואנא חיי, איז אויך דא צוויי פשטים אין די מפרשים, אדער אז רבי אלעזר בן עזריה האט געמיינט צו מזלזל זיין אז עקיבא איז א פאסטוך, אבער איך וועל ווייטער לעבן, וואס טייטש שיין האט מיר נישט אפגעטון, ווייל רבי אלעזר בן עזריה ווי נישט ווי געווען א גרויסע עושר, אדער פשט פארקערט ער האט געמיינט משבח צו זיין אז עקיבא בתרמילו איז אזא גרויסע חכם אז ואנא חיי, איך קען זיך דען א עצה געבן מיט אים, ער האט זיך עצה געגעבן מיט מיר, ער האט מיך מצליח געווען אפצוטון מיט דעם וואס ער האט פארהאקט דעם טיר. זאגט די גמרא ווייטער, איז אזוי, ווי רשי לערנט די המשך הגמרא האט נישט קיין שייכות מיט די מחלוקת רבי עקיבא און רבי אלעזר בן עזריה, ס'טייטש אזוי, רבי עקיבא און רבי אלעזר בן עזריה האבן זיך געקריגט צו מן התורה מעג מען געבן מעשר ראשון פאר א כהן אדער נאר פאר א לוי, נאר וואס בהמשך ווי מ'וועט שוין זען האט מען געקנסעט די לוויים אז זאלן מער נישט קריגן קיין מעשר ראשון, און דאס איז יעדער מודה, רבי עקיבא איז אויך מודה דערצו, איז פון דער קנס גייט מען דא רעדן? איתמר מיר האמיר געלערנט, מפני מה קנסו לוויים במעשר, פארוואס עפעס האט מען געקנסעט די לוויים אז זיי זאלן נישט קריגן מעשר ראשון, פליגי בה ר' יונתן וסביא, ר' יונתן און די זקנים האבן זיך געקריגט, חד אמר שלא עלו בימי עזרא, איין שיטה זאגט ווייל זיי זענען נישט ארויף אין די צייטן פון עזרא הסופר, וואס טייטש ווען עזרא איז ארויף קיין ארץ ישראל האט ער נישט געטראפן די לוויים, זיי זענען נישט ארויף מיט אים, און ממילא האט ער זיי געקנסעט, וחד אמר, און די אנדערע שיטה זאגט, כדי שיסמכו כהנים עליו בימי טומאתן, מ'האט צוגענומען די מעשר ראשון פון די לוויים, און מ'האט עס געגעבן פאר די כהנים, כדי די כהנים זאלן האבן וואס צו עסן וואס זענען טמא, ווען זיי זענען טמא קענען זיי דאך נישט עסן קיין תרומה, דערפאר האט מען זיי געגעבן די מעשר ראשון. פרעגט די גמרא, בשלמא למאן דאמר שלא עלו, משום הכי קנסינהו, גאנץ גוט, אז זיי זענען נישט ארויף מיט עזרא הסופר האט מען זיי געקנס'עט, אלא למאן דאמר כדי שיסמכו עליו כהנים בימי טומאתן, משום כהנים קנסינהו ללוויים, וואס טייטש, וואסערע מין טעם איז דאס, ווייל די כהנים האבן נישט וואס צו עסן וואס זענען טמא קנס'עט מען די לוויים, וואסער שייכות האט דאס, אלא נאר זאגט די גמרא כולי עלמא, יעדער איז מודה אז קנסא שלא עלו בימי עזרא, אז בעצם האט מען געקנס'עט די לוויים, נאר וואס וואס די מחלוקת, והכא בהא קמיפלגי, מר סבר קנסא לעניים, איין שיטה האלט אז מען האט געקנס'עט די לוויים ווייל זיי זענען נישט ארויף מיט עזרא הסופר, וואס האט מען זיי געקנס'עט, אז זיי קריגן מער נישט קיין מעשר ראשון, און מען געבט זייער מעשר ראשון אנשטאטס דעם פאר די עניים. ומר סבר און אן אנדערע שיטה האלט כהנים בימי טומאתן עניים נינהו, אז כהנים וואס זענען טמא הייסן כאילו עניים ווייל זיי קענען נישט עסן קיין תרומה, און ממילא איז די גזירה נישט געווען, די קנס איז נישט געווען, אז מען נעמט צו די מעשר ראשון און מען געבט עס פאר עניים, נאר די קנס איז געווען מען געבט עס פאר די כהנים. איז אזוי, מען האט דאך געזען די מעשה פריערט מיט ר' עקיבא און ר' אלעזר בן עזריה מיט די גארטן דארט, פרעגט די גמרא, בשלמא למאן דאמר קנסא לעניים, משום הכי אהדרינהו רבי עקיבא לפתחא לבי קברי. גאנץ גוט, טאמער די קנס איז געווען אז די מעשר ראשון דארף גיין פאר עניים, פארשטייט מען פארוואס רבי עקיבא האט פארהאקט דארט דעם טיר און געעפנט די טיר צו די בית הקברות אז רבי אלעזר בן עזריה זאל נישט קענען נעמען מעשר ראשון, ווייל רבי אלעזר בן עזריה איז געווען א גרויסע עושר, און ממילא האט רבי עקיבא געהאלטן ער טאר נישט נעמען. אלא למאן דאמר לכהנים, אמאי אהדרינהו לפתחא לבי קברי, אבער לויט די מאן דאמר אז די כהנים האבן געקריגן די מעשר ראשון אלץ קנס, איז אפילו לויט ר' עקיבא, וואס ר' עקיבא האלט מן התורה דארף מען געבן מעשר ראשון פאר די לווים, אבער סוף כל סוף מען האט געקנס'עט די לווים, און מען האט עס געגעבן פאר די כהנים, זאל עס ר' אלעזר בן עזריה קענען נעמען, פארוואס האט ער אים פארהאקט די טיר? ענטפערט די גמרא, הכי קאמר ליה, רבי עקיבא האט געמיינט צו זאגן צו רבי אלעזר בן עזריה אזוי, אי דקא אתית בתורת קנסא אית לך, טאמער דו קומסט בתורת קנס, אוודאי מעגסטו נעמען פון דעם מעשר ראשון, ווייל מען האט דאך געקנס'עט די לוויים, אבער ואי קא אתית בתורת חלוקה, טאמער דו קומסט ווייל דו האלטסט דא כשיטתך אז א כהן מעג מן התורה נעמען מעשר ראשון, לית לך, האסטו נישט וואס צו נעמען, האסט נישט קיין רשות צו נעמען, וואס טייטש ס'איז נישט אזוי? ס'איז נישט פשט ווייל אזוי שטייט אין די תורה, ס'איז נישט פשט ווייל לוויים מיינט אויך כהנים, נאר פשט איז אלס די קנס קענסטו עס נעמען. זאגט די גמרא, ומנא לן דלא סליקו בימי עזרא, ווי ווייסט מען אז די לוויים זענען נישט ארויף בימי עזרא דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, ואקבצם אל הנהר הבא אל אהוא ונחנה שם ימים שלשה, ואבינה בעם ובכהנים, ומבני לוי לא מצאתי שם, שטייט דא קלאר אז עזרא הסופר האט נישט געטראפן פון די בני לוי, זאגט די גמרא, אמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא נאך א זאך וואס די לווים האבן פארלוירן, בתחילה לא היו מעמידים שוטרים אלא מן הלווים, אנפאנג האט מען נאר גענומען שוטרים פון די לווים שנאמר ושוטרים הלווים לפניכם, אבער עכשיו שפעטער אין מעמידין שוטרים אלא מישראל, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ושוטרים הרבים בראשיכם, און ווי רשי זאגט ס'דא מער ישראלים ווי לווים, און ממילא ושוטרים הרבים מיינט ישראלים, די לווים האבן אויך פארלוירן זייער זכות צו זיין שוטרים.